שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. אונז זעמיר ממשיך היינט מיט די צווייטע, די לעצטע, חלק וועגן די תקופה פון חזל דורכאויס די צווייטע בית המקדש. פאריגע וואך האמיר אנגעהויבן מיט די זוגות, די תקופת הזוגות, וואס אין א וועג הייבט זיך אן מיט שמעון הצדיק, דאס הייסט די בית שני הייבט זיך אן די חכמים פון תורה שבעל פה ביי בית שני הייבט זיך אן מיט די אנשי כנסת הגדולה אנשי כנסת הגדולה אין א וועג איז געווען די חיבור צווישן די תקופת הנבואה וואס האט זיך גענדיגט ביים אנפאנג בית שני און די פון די אנדערע זייט די תקופת הזוגות וואס איז געקומען נאך די אנשי כנסת הגדולה איז די תקופת הזוגות קען באצייכנט ווערן ווי די תקופת, אנפאנג פון די תקופת התנאים. הגם ס'איז דא וואס ווילן צוטיילן צווישן די תקופת הזוגות און די תקופת התנאים. צו די תקופת התנאים גיימיר צוקומען די וואך. ס'הייבט זיך אן מער ביים סוף פון תקופת בית שני. ס'איז דא וואס ווילן כולל זיין און ווען מ'רעדט פון תקופת התנאים מיינט עס אויך די תקופת הזוגות. און די זוגות בעצם זענען געווען תנאים אבער מיט געוויסע זאכן און געוויסע פרטים זעהט אויס ווי ס'איז פארט געווען צוטיילט די תקופת הזוגות די חכמים פון יענע תקופה און זענען אין א געוויסע בחינה חוץ דעם וואס זענען געווען א דור פריער א תקופה פריער אבער פון נאך געוויסע בחינות זעהט אויס ווי זענען געשטעלט געווארן אויף א דרגה העכער ווי די תקופת התנאים און הגם זיי ווערן נכלל אין די זעלבע טיטל, לאמיר זאגן די זעלבע קאטעגאריע, לאמיר אזוי זאגן, פון תנאים, איז אבער פארט דא א חילוק, איז מצד אחד זענען די זוגות געווען פריער, פריער ווי די תנאים, און אפשר אין א וועג במעלה זענען זיי אויך געשטאנען העכער, אבער מצד השני זעהן מיר אז כמעט אלעס וואס אונז טרעפט מיר אין תורה שבעל פה, כמעט אלעס וואס אונז, כמעט אלע מאמרים, הלכות, פון חכמים, פון חזל, וואס אונז לערן מיר אין תורה שבעל פה, אין די משנה, איז פון די איז פון נאך די תקופת הזוגות, דאס הייסט בערך פינף און ניינציג פראצענט פון משניות קומט פון נאך די תקופת הזוגות, פון די תקופת התנאים. אבער בכל אופן האבן מיר זיך פאריגע וואך אפגעשטעלט ביי מער צום סוף שוין פון די תקופת הזוגות ביי שמעון בן שטח און יהושע בן פרחיה. און שמעון בן שטח די זוגות איז איז אויכעט אין ביים סוף פון די תקופה פון די חשמונאים, און ס'האבן מיר דערמאנט פאריגע וואך אז די תקופה פון די חשמונאים אליין קען צוטיילט ווערן אין צוויי סוב תקופות, איינס איז די ערשטע חלק איז די עכטע חשמונאים, דאס הייסט דאס איז געווען א משפחה די קינדער און אייניקלעך און אור אייניקלעך פון מתתיהו כהן גדול וואס האט אנגעהויבן די מרידה קעגן די יוונים,

מיין די סיבה פארוואס נישט, די צד פארוואס זאל נישט האבן געווען אויסגעהאלטן איז ווייל זענען דאך געווען כהנים, דהיינו אייניקלעך פון שבט לוי, און די כהן די קעניג ביי אידן דארף זיין פון מלכות בית דוד פון שבט יהודה. איז צי די חשמונאים האבן געמעגט טוהן וואס זיי האבן געטוהן צי נישט איז א מחלוקת הראשונים, אבער בכל אופן איז דאס געווען די מציאות, מציאות איז געווען אז ס'איז געווען א דינאסטיע, מלכות מלכי בית חשמונאי. ס'האט זיך געצויגן פאר אפאר הונדערט יאר, כמעט ביזן חורבן בית שני, אבער די תקופה פון די חשמונאים אליין קען צוטיילט ווערן אין צוויי, די ערשטע האלב איז די עכטע אייניקלעך פון די חשמונאים, און נאכדעם איז דא די צווייטע האלב וואס הייבט זיך אן מיט הורדוס. הורדוס איז געווען די זון פון א קנעכט ביי איינע פון די קעניגן פון מלכות בית חשמונאי, און יענער האט צוביסלעך אריינגערוקט זיין זון הורדוס אינעם קעניגליכן פאלאץ, און דער סוף איז געווען אז הורדוס האט זיך משתלט געווען אויף די מלוכה און האט זיך דערקלערט אלס קעניג, מיט די הילף פון רוים. און אזוי ארום איז רוים אויכעט אריינגעקומען אין ארץ ישראל. סאו די צווייטע חלק פון תקופת בית חשמונאי איז האט צוויי אנדערשקייטן. די ערשטע זאך מיט וואס דאס טוישט זיך. די ערשטע שיני פון פריער איז אז די קעניגן זענען נישט קיין עכטע אייניקלעך פון די חשמונאים, און זענען בעצם בכלל נישט קיין אידן, הורדוס איז נישט געווען באמת קיין הלכה'דיגע איד, ער איז געווען אן אדומי, און די צווייטע זאך איז אז די עכטע בעלי בתים אין ארץ ישראל זענען נישט די אידישע מלכים נאר די רוימיים, רוים איז די וואס איז בפועל, למעשה, בעל הבית אין לאנד, און אפילו דער קעניג, ווער עס זאל נאר האבן געווען, ס'איז געווען נאך אפאר מלכים נאך פון הורדוס און ווייטער, זענען געווען אינגאנצן אונטערגעווארפן די שליטה פון רוים. רוים האט געמאכט די החלטות. איז שמעון בן שטח איז געווען לכאורה די לעצטער פון די זוגות אין די צייטן ווען ס'איז נאך געווען די עכטע חשמונאים זענען געווען ביי די מלוכה, זיי האבן שוין נישט געטויגט, די לעצטע פאר מלכים פון מלכות בית חשמונאי זענען געווען צדוקים, זיי האבן געמאכט גרויסע צרות פאר אידן, אבער זענען כאטש געווען אידן, זענען כאטש געווען אידן, און זיי האבן געשטאמט מזרע המלוכה. פון הורדוס און ווייטער איז נישט נאר וואס יענע קעניגן, בעיקר הורדוס, האט אויסגעטיילט ציפקע צרות פאר די חכמים און פאר די פרושים, און בכלל באמת פארן גאנצן פאלק, פאר אלע אידן, נאר זענען בכלל נישט געווען קיין אידן, זענען געווען גוים. איז די נעקסטע זוג איז שמעיה און אבטליון. שמעיה און אבטליון קומען צו די שפיץ, צו די פירערשאפט, די רוחניות'דיגע פירערשאפט פון כלל ישראל, ממש ביים סוף תקופת פון חשמונאים, ס'הייסט פון די ערשטע האלב פון תקופת חשמונאים, און בערך דעמאלטס ווען הורדוס איז געווארן קעניג. ס'הייסט ווען די צווייטע האלב פון תקופת בית חשמונאים הייבט זיך אן. שמעיה און אבטליון זענען האבן געשטאמט פון גרים, אבער ווי ס'זעט אויס זענען זיי געווען די גדולי הדור. אזוי צו אזוי, יחוס אדער נישט יחוס זענען זיי געווען די גדולי הדור. איז להבדיל אלף אלפי הבדלות ווען אזא מענטש ווי הורדוס וואס איז געווען א א מאס מערדער א רוצח און אויסגעהארגעט נישט נאר סתם אידן נאר טאקע א גרויסע חלק פון די חכמים ווען אזא איינער ווערט קעניג איז זיין יחוס ווערט צו אים אויך צוגעשריבן ס'ווערט דערמאנט לגנאי להבדיל עד אין שיעור וערך ווען ס'קומט צו די גדולי הדור איז פונקט פארקערט די גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, זענען געווען בני גרים, אבער זענען געווען די גדולי הדור, און זענען אנגעקומען צום שפיץ, זענען אנגעקומען צו דער פירערשאפט פון כלל ישראל, און עס ווערט פאררעכנט ווי א מעלה. מיין כלל ישראל אידן האבן עס אזוי אנגעקוקט, און עס איז דא בשייכות צו דעם א מעשה וואס חז"ל דערציילן, אז איין איינמאל איז דער כהן גדול איז ארויסגעקומען פון בית המקדש, און דער עולם האט אים באגלייט, די אידן דער ציבור איז געגאנגען אונטער אים אזוי ווי עס פאסט לכבודו פונעם כהן גדול, און אינמיטן האט מען באגעגנט שמעי' און אבטליון, ווי דער עולם האט געזען שמעי' ואבטליון גיין, איז דער גאנצער עולם אוועק געגאנגען פונעם כהן גדול און זיך געוואנדן צו שמעי' ואבטליון און געגאנגען מיט זיי, באגלייט די צוויי גדולי הדור. איז שפעטער איז אביסל שפעטער האט שמעי' ואבטליון האבן זיך באגעגנט מיטן כהן גדול זענען אייגנטליך צוגעגאנגען צום כהן גדול אזוי ווי אים באגריסן זיך געזעגענען מיט אים האט ער זיי געגעבן א שטאך און האט זיי געזאגט אזוי ווי ברוך הבא מענטשן פון א פרעמד פאלק. אזוי ווי ער האט זיי געוואלט געבן דעם דעם כהן גדול האט נישט געשמעקט וואס דא איז געשען, האט זיי געוואלט געבן א שטעך זאלן זיך דערמאנען זייער אפשטאם אז זיי שטאמען נישט פון אידן, און שמעי' ואבטליון זיי האבן געענטפערט פארן כהן גדול, אז יא, מען רעדט דא טאקע פון בני עממין, אבער זיי טוען מעשה אהרן, אוהב שלום ורודף שלום ונוח לבריות, ולא יבוא בן אהרן לשלום שאינם עושה מעשה אהרן, זאגט ער טא דער בן אהרן וואס טוט אבער נישט מעשה אהרן שוין א אנדערע געשעפט ס'הייסט יא מען רעדט אפשר פון בני הגרים און דו ביסט דער כהן גדול אבער די בני הגרים טוען די זיי זענען ממשיך די די תורה און די הנהגה און די מעשים פון דיין זיידן אין די צייט וואס דו, טאקע אן אייניקל פון אהרן, טוט נישט דאס, ביסט נישט ממשיך דאס וואס דיין זיידע האט געלערנט. איז די לעצטע פון די זוגות זענען געווען שמעי' ואבטליון, דאס הייסט אז זיי זענען געווען די לעצטע וואס מיט זיי איז בעצם ממש נחתם געווארן די תקופת הזוגות, די נאך שמעי' ואבטליון איז געווען נאך א זוג, נאך צוויי גדולי הדור וואס האבן צוזאמען געפירט די פאלק, אבער און זיי זענען אין א וועג די באמת די לעצטע פון די זוגות, אבער זיי זענען אויכעט מצד השני די אנפאנג פון די תקופת התנאים, איז אונז רעדט מען דא אוודאי פון הלל ושמאי, הלל און שמאי איז געווען די לעצטע זוג, זיי זענען געווען די לעצטע זוג אבער אויכעט די ערשטע פון די תנאים, די ערשטע פון די תנאים מיינט מען ממש תקופת התנאים ווי פריער דערמאנט אז די זוגות הגם זענען אויך געווען תנאים אבער תקופה ווייז ווערן זיי צוטיילט, עקסטער די תקופת הזוגות און נאך זיי די תקופת התנאים. הלל ושמאי באלאנגען צו ביידע, אויף ארויף און אויף אראפ. ס'טרעפט מיר אגב די זעלבע געדאנק אויכעט מיט הונדערטער יארן שפעטער רב, די גרויסע אמורא רב וואס חזל באצייכענען אויכעט רב תנא הוא ופליג, אז רב איז געווען א תלמיד פון רבי יודא הנשיא, רבינו הקדוש, דער לעצטער פון די תנאים, וואס האט טאקע אראפגעשריבן און חותם געווען די משנה, איז רב איז למעשה געווען די ערשטע דור פון די אמוראים, אבער היות ער איז נאך געווען א תלמיד פון א תנא, ער האט נאך געלערנט צוזאמען מיט תנאים, ביי תנאים, דעמאלטס האט איז ער אין א אין א געוויסן זין אויכעט אזא מין שלב, ער באלאנגט צו ביידע תקופות סיי אויף ארויף און סיי אויף אראפ, און די זעלבע טרעפט מען אונז מיט. הלל ושמאי וואס זענען געווען די לעצטע זוג, און מען קען זאגן נאך זיי איז שוין נישט דא מער קיין זוג, עס איז ממש די לעצטע, אויף א כראנאלאגישן סדר, אבער אין סדר התקופה זענען זיי אויך די אנפאנג, מיט זיי הייבט זיך אן די תקופת התנאים. יעצט הלל ושמאי האבן נישט איבערגענומען דירעקט פון שמעי' ואבטליון, זיי זיי האבן איבערגענומען תורה פון זיי, געלערנט פון זיי תורה, זיי ממשיך געווען די שלשלת, אבער די טיטל און די אמט פון אב בית דין און ראש הסנהדרין די זוגות האבן זיי איבערגענומען אביסל שפעטער, און צווישן שמעיה און אבטליון און הלל ושמאי איז די דור געפירט געווארן דורך די בני בתירה. די בני בתירה איז געווען א משפחה פון חכמים תנאים, די באקאנטסטער איז רבי יהודה בן בתירה וואס האט געוואוינט אין נציבין, ס'איז געווען דעמאלטס אין בבל, היינט איז עס אין טערקיי, און די משפחה די בני בתירה האט געפירט, זיי זענען געווען די רוחניות'דיגע מנהיגים ביי כלל ישראל פאר א תקופה צווישן שמעיה ואבטליון און הלל ושמאי. יעצט די זוג אנפאנג, ס'איז די לעצטע זוג איז קודם געווען הלל און מנחם איז חזל דערציילן אונז נאר אז אנפאנג איז געווען מנחם נאכדעם יצא מנחם נכנס שמאי מנחם איז ארויסגעגאנגען איז אויף זיין פלאץ איז אויפגענומען געווארן שמאי וואו מנחם איז געגאנגען איז דא אפאר דעות אין חזל, לויט איין דעה איז ער יצא לתרבות רעה, לויט אן אנדערע דעה איז ער יצא לעבודת המלך. יעצט וואס ס'מיינט לתרבות רעה קען אויך זיין מער ווי איין זאך, ס'קען זיין און ס'איז דא געוויסע סמוכין צו זאגן אז ער איז געגאנגען צו די איסיים, די איסיים איז געווען א סעקטע, א כיתה ביי אידן, ביי די מער צום סוף פון תקופת בית שני זענען ביי כלל ישראל געווען צענדליגע כיתות, און אונז ווייסט מיר אויף געבליבן פון אויף וויפיל אונז ווייסט מיר זענען נאר אפאר, כ'מיין חוץ פארשטייט זיך אליין די פרושים, עכטע אידן וואס האבן געפאלגט די חכמים, זענען געווען די צדוקים, די בייתוסים, די איסיים, שפעטער טרעפט מען די קנאים, די סיקריקים, אבער ס'איז געווען צענדליגע כיתות, דא אט דיי וואס האלטן אז די ערשטע נוצרים איז אויך געווען א כיתה פאר זיך ביים סוף תקופת בית שני, סאו אונז ווייסט מיר נישט פונקטליך ווער זענען געווען, וואס זיי האבן געהאלטן, וואס זיי האבן געטון, עס ווייסט מען זייער ווייניג וועגן רוב פון זיי, אבער אונז ווייסט מען אז עס איז געווען אסאך. איז אויף מנחם איז דא א השערה אז ער איז געגאנגען צו די איסיים, דאס איז איינס, טאמער יצא לתרבות רעה קען זיין אז עס מיינט דאס. און אבער אפילו אויב לויט די צווייטע שיטה אז יצא לעבודת המלך איז מסתם אויך נישט אזוי פשוט ווייל מען דארף מען געדענקן אז די מלך דעמאלטס איז געווען הורדוס, און הורדוס האט גערודפ'ט די חכמים, גערודפ'ט עד חרמה, איז עימיצער וואס איז געגאנגען לעבודת המלך אין אזא צייט אונטער אזא מלך איז אויך דא א מקום צו טראכטן אז ס'איז בעצם זייער ענדליך צו די ערשטע דעה פון יצא לתרבות רעה, נאר נישט ממש יצא לתרבות רעה, אבער ער האט זיך אויסגעשלאסן פון די רייען פון די חכמים. איך שיהי' איז, זאגן חזל, יצא מנחם, און אויף זיין פלאץ איז אויפגענומען געווארן שמאי. איז די זוג, די יעצטיגע, די לעצטע זוג, און אויך די ערשטע תנאים, זענען הלל און שמאי. הלל הזקן און שמאי הזקן. יעצט מיט שמאי און הלל הייבן זיך אויך אן פארמערן די מחלוקות, הלכה'דיגע מחלוקות זיכער, און אפשר אויכעט אנדערע סארטן מחלוקות וואס זענען אפשר געקומען אלס א תוצאה פון די חילוקי דעות אין הלכה. ביז הלל ושמאי איז געווען איין מחלוקה וואס איז נישט געווארן אנטשידן, וואס מ'האט נישט געהאט מחליט געווען אזוי אדער אזוי, ווייל ביז דעמאלטס איז עס געווען, די סנהדרין איז געזיצן צוזאמען, און יעדער איינער האט געזאגט א מיינונג, אויב ס'איז געווען הלכה'דיגע חילוקי דעות האט מען געשטימט, מ'איז געגאנגען נאכן רוב, וואס רוב האט געזאגט אזוי איז די הלכה געבליבן, אזוי איז גע'פסק'נט געווארן, חוץ איין מחלוקה לגבי סמיכה אין יום טוב, וואס איז געווען די איינציגסטע הלכה, די איינציגסטע הלכה'דיגע מחלוקה וואס איז נישט געקומען צו קיין הכרעה, אבער ס'איז נאר געווען די, די איין מחלוקה, ביי הלל ושמאי זענען פארמערט געווארן, ס'האט זיך געמאכט דריי אדער פיר א פאר דעות וועגן דעם, דריי אדער פיר פרישע מחלוקות וואס זענען נישט געקומען לידי הכרעה, און ס'איז געווארן צוטיילט, ס'איז געווען צוויי דעות ביי אידן, אזוי אדער אזוי, ווי שמאי אדער ווי הלל. די סיבה פארוואס די ס'האט זיך יעצט געקענט מאכן פרישע מחלוקות אן דעם וואס מ'זאל קענען מכריע זיין, איז געווען ווייל די סנהדרין איז שוין נישט געזיצן אויף איין פלאץ, ס'איז נישט שייך געווען צו גיין נאכן רוב, און די סיבה פארוואס די סנהדרין איז נישט געזיצן אויף איין פלאץ איז געווען ווייל הורדוס האט עס צוטיילט, הורדוס האט דערשטיקט יעדע, נישט נאר יעדע, קעגנערשאפט, און נישט נאר יעדער איינער וואס איז געווען א סכנה פאר אים אדער זיין שלטון, נאר הורדוס האט אפילו דערשטיקט עפעס וואס איז געווען א צענטע קאזין צו עפעס וואס האט זיך אים וואס האט זיך אים געדאכט קען זיך אמאל קעגנשטעלן צו אים, ער איז געווען ממש א מאניאקישע רוצח, און היינט ביי עקספערטן וואס אנאליזירן הורדוס און די געשעענישן, די זאכן וואס ער האט געטון, זאגן זיי היינט וואלט מען אים דייעגנאוזט מיט א געוויסע מענטל דיסארדער פון פאראנויע, מער ווי איינס. אבער איינס איז זיכער געווען, ער איז געווען מורא'דיג פאראנויד, ס'הייסט ער האט געליטן פון פחדים, יעדער אז יעדער איינער וויל אים דערשטיקן, יעדער וויל אים הרג'ענען, יעדער וויל אים אראפווארפן, יעדער וויל אים. און ער האט געהאנדלט אויפן סמך פון זיינע פאראנויאס, פון זיינע אויסטערלישע אומבאגרינדעטע פחדים, און אבער ער איז געגאנגען, נישט סתם ער האט געהאנדלט דערויף, נאר ער האט געטון דראסטישע, עקסטרעמע, און אפילו רציח'ישע שריט. איינע פון די זאכן וואס ער האט געטון איז אז ער האט צושטיקלט די סנהדרין. פארוואס? ווייל ער האט מורא געהאט פון די פאראייניגטע שטארקע כח ביי אידן, אז אויב אויב זאלן אמאל זיין קעגן אים, און אויב זאלן וועלן אמאל רעוואלטירן קעגן אים, איז קודם זאלן זיי נישט זיין, זאל נישט זיין אזוי ווי איין גוף, איין גרויסע פאראייניגטע כח, און ער האט צעשפליטערט די סנהדרין, ווייל די סנהדרין איז געווען צעטיילט, און נישט שייך געווען מכריע צו זיין מער דורכן רוב, זענען די מחלוקת געבליבן. חז"ל זאגן אונז אז משרבו תלמידים שלא שימשו כל צרכן, האט זיך האבן זיך אנגעהויבן מחלוקות, הלכה'דיגע מחלוקות ביי האבן זיך פארמערט הלכה'דיגע מחלוקות ביי אידן, איז תלמידים שלא שימשו כל צרכן, קען מיין קען זיין א תוצאה פון דעם, ס'איז נישט ס'איז געווען זייער שווער צו קענען געהעריג לערנען תורה מתוך ישוב הדעת, ווייל די מצב אין לאנד איז געווען היפש היפש כאאטיש, און דער קעניג ווי געזאגט איז געווען הורדוס, בעל הבית אין לאנד זענען געווען די רוימער, און צווישן אידן אליין האט זיך אויך געטון מחלוקת על גבי מחלוקת על גבי מחלוקת, און אין אזא מצב פון אזא מין אטמאספער איז שווער צו לערנען תורה מתוך ישוב הדעת און קענען אוועקשטעלן געהעריג תלמידים וואס זאלן זיין ראוי מקבל צו זיין די הלכה איבערגעבן ווייטער די הלכה און אזוי האבן זיך טאקע אויך פארמערט מחלוקת. און וואס די משמעות פון די מחלוקת איז געווען ביז וואו ס'איז געגאנגען, דאס הייסט די מחלוקות זענען געווען הלכה'דיגע מחלוקות, אבער ווי ווייט דאס איז געגאנגען איז שווער צו וויסן, אבער אונז טרעפט מיר אין מסכת שבת איז דא א מעשה פון די חכמים וואס מ'איז ארויף געגאנגען צום בוידעם פון חנניה בן חזקיה בן גרון, און ס'שטייט דארטן אז. נישט דאס איז געווען די סיבה פארן ארויפגיין פארן זיך צוזאמקומען ביי אים, אבער ביי יענע אסיפה ביי יענע פארזאמלונג האבן זיך געשטארקט בית שמאי אויף די בית הלל און מ'האט גוזר געווען אַכצן גזירות, אַכצן זאכן וואס בית הלל האבן געהאלטן אזוי און בית שמאי אנדערש, אבער די הלכה איז געווארן אזוי ווי די בית שמאי. איז חז"ל דערציילן אונז אז די בית שמאי זענען געשטאנען אונטן און געהארגעט מענטשן פון בית הלל, דאס הייסט זיי האבן ארויפגעצוואונגען זייער הלכה זייער דעה מיט צוואנג, און חז"ל געבן אויכעט א הגדרה אז אותו יום קשה כיום שנעשה בו העגל, אז יענע טאג איז געווען אזוי שווער פאר כלל ישראל ווי דעם טאג וואס די עגל איז געמאכט געווארן אינעם מדבר, יעצט, אסאך מפרשים אויפן פלאץ זאגן אז הרגו בית שמאי בבית הלל מיינט נישט כפשוטו, מען רעדט נישט ממש פון הריגה, פון רציחה, אבער אזויפיל יא, פון דעם וואס די חז"ל נוצן דעם לשון הרגו, און פון די הגדרה וואס זיי געבן פאר יענעם טאג, אז עס איז געווען אזוי שווער, קשה, ווי די טאג וואס די עגל איז געמאכט געווארן, זעט אויס אז וואס עס זאל נאר האבן געווען, איז עס נישט געווען עפעס אויף וואס די חכמים האבן געקוקט מיט א גוט אויג. עס איז געווען א שווערע טאג, א שווערע איבערלעבעניש. איז בכלל איז געווען דעמאלטס א שווערע תקופה, ס'איז געווען א שווערע תקופה אין די, ס'האט זיך אנגעהויבן די שכחה, מ'האט אנגעהויבן פארגעסן, מ'האט אנגעהויבן פארגעסן דאס לערנען, מ'האט אנגעהויבן פארגעסן די הלכות, און לכבוד דעם האט זיך, איז נתרבה געווארן די חכמה, דאס הייסט לכבוד דעם ווייל מ'האט אנגעהויבן פארגעסן, האט מען געדארפט אנפאנגען פארשטיין, מ'האט געדארפט אנפאנגען חזר'ן, און מ'האט געדארפט אנפאנגען נאכאמאל ארויסלערנען, אויפבויען די הלכה, און אויף דעם ארויף האט מען אנגעהויבן מאכן פלפולים, ארויסלערנען לויט די כללים, לויט די מידות, וויאזוי מ'לערנט ארויס א הלכה, האט מען געדארפט אנפאנגען צו עס קומט פון די פסוק מיט, אזוי האט זיך אנגעהויבן שקלא וטריא'ס, און פון די שכחה איז נתרבה געווארן חכמה. אזוי זאגט די של"ה הקדוש, אז דער תלמוד בבלי האט אין זיך אסאך חכמה, ווייל ס'איז געשריבן געווארן אין א צייט פון א רוחניות'דיגע חשכות, די חשכות האט געצווינגען צו לערנען, צו אריינקריכן אין די הלכה, אריינקריכן אין די תורה, און אזוי איז נתרבה געווארן חכמה. איז מיט הלל ושמאי הייבט זיך אן די תקופת התנאים. די תקופת התנאים אליין ווערט צעטיילט אין דריי סוב תקופות, די ערשטע תקופת התנאים, די צווייטע און די דריטע. לענינינו איז די, אונז רעדן מיר פון די ערשטע תקופת התנאים, וואס האט זיך אנגעהויבן מיט הלל ושמאי, דאס הייסט בערך אין די זעלבע צייט ווי הורדוס, וואס קומט אויכעט אויס בערך אין די צייט ווען די רוימים האבן אנגעהויבן הערשן, שולט זיין, אין ארץ ישראל, און ס'ענדיגט זיך מיט בערך הונדערט און דרייסיג יאר שפעטער מיטן חורבן בית שני, אין די תקופה פון רבי יוחנן בן זכאי. אין די זעלבע תקופה איז נתחדש געווארן א נייע אמט ביי כלל ישראל וואס איז געווען נשיא, ביז דעמאלטס איז געווען די זוגות, די זוגות איז געווען ראש הסנהדרין און דער צווייטער איז געווען אב בית דין, און ס'איז נישט געווען קיין דינאסטיע זאך אזוי ווי א מלוכה, נאר די צוויי גדולי הדור זיי זענען אויפגענומען געווארן פאר די צוויי פאר די צוויי פאזיציעס. פאר ראש הסנהדרין איינער און די צווייטער איז געווען אב בית דין. די תקופה און די תקופת התנאים, די ערשטע תקופת התנאים וואס האט זיך אנגעהויבן ווי געזאגט מיט הלל ושמאי, איז נתחדש געווארן א נייע אמט ביי כלל ישראל, נשיא, דער נשיא איז אויך געווען דער ראש הסנהדרין, און אזוי ווי די מלוכה איז עס אויך אריבערגעגאנגען פון טאטע צו זון, בירושה. איז הלל הזקן האט נאך געהאט א זון וואס האט געהייסן ר' שמעון, ער איז געווען נשיא פאר א קורצע תקופה, און נאך אים איז געקומען רבן גמליאל הזקן. איז אין די זעלבע צייט, עס הייסט ביים אנפאנג פון די תקופה פון די נשיאות פון נשיא, זעהן מיר נאך א שינוי, אז ס'איז די ערשטע מאל ווען זעהן מיר חכמים באקומען א טיטל, ביז דעמאלטס זענען זיי גערופן געווארן נאר מיט זייערע נעמען, אנטיגנוס, שמעון הצדיק, שמעון בן שטח, הלל, שמאי, דא הייבט זיך אן די טיטלען, ר' שמעון, רבן גמליאל און אזוי ווייטער, איז דער טיטל איז בעצם א צייכן אויף א ירידה, ווייל ביז אהין זענען די נעמען אליין זענען געווען גענוג, די נעמען זענען געווען, די נאמען פונעם חכם איז געווען גרעסער ווי סיי וועלכע טיטל, און ווי חז"ל זאגן עס, גדול מרבן שמו, זיין נאמען אליין איז סאך גרעסער ווי סיי וועלכע טיטל וואס מען קען אים צוגעבן. א צייכן פון ירידה איז אז מען דארף צום נאמען אויך צולייגן א טיטל. מיין ירידה, מען רעדט אזוי ירידה, די ירידה באציט זיך צו רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, אבער ווי מען זאגט כפי ערך פון די חכמים וואס זענען געווען פאר זיי איז עס באטראכט געווארן ווי א ירידה. איז מיט רבי יוחנן בן זכאי שליסט זיך די תקופה פון פון חז"ל פון תורה שבעל פה פון בית שני הייבן הייבט זיך עס אן מיט שמעון הצדיק, שמעון הצדיק איז געווען דער לעצט פארבליבענער פון די אנשי כנסת הגדולה, די אנשי כנסת הגדולה האבן מחבר געווען צווישן די תקופה פון נביאים און די תקופה פון תורה שבעל פה, די אנשי כנסת הגדולה האבן נאך געהאט אין זיך ביידע, ס'איז נאך געווען נביאים, אויך אזא ווי שמעון הצדיק, וואס דער איז געווען די אנפאנג, די התחלה, ער צייכנט אפ די התחלה פון די תקופת הזוגות, דהיינו די התחלה פון תורה שבעל פה, געקומען די תקופת הזוגות און די ערשטע פון דריי תקופות האמוראים, וואס די ערשטע פון די תקופת התנאים מיין איך צו זאגן, די ערשטע פון די תקופת התנאים ענדיגט זיך מיטן חורבן בית שני מיט רבי יוחנן בן זכאי, איז די ערשטע פון די נאך שמעון הצדיק איז נאך געווען האט נאך באלאנגט צו די כנסת הגדולה משיירי כנסת הגדולה, און די ערשטע וואס איז געווען פון תקופה תורה שבעל פה פון די תקופה פון די תנאים און אוועק, יא די זוגות באלאנגט דאך אויך סוף כל סוף אונטער די שירעם תקופה פון די תקופת התנאים, די ערשטע איז געווען אנטיגנוס איש סוכו. איז דא אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע נקודה דא אז אנטיגנוס וואס איז געווען די גרעסטע גדול הדור האט געהאט א גריכישע נאמען, די נאמען אז אנטיגנוס איז בעצם א גריכישע נאמען, ס'שטאמט פון די יוונים. איז אין זיין צייט, אין די צייט פון אנטיגנוס איש סוכו, האט זיך אנגעהויבן אויסשפרייטן די גריכישע, די העלעניסטישע קולטור איבער די וועלט און אריינגערעכנט ביי אידן. יא, די, אביסל שפעטער באגעגענט מען זיך מיט די מתיוונים, וואס האבן אנגעמאכט גרויסע פראבלעמען ביי כלל ישראל אריינגערעכנט איינגעלאדן די גריכן זאלן אריינקומען אין ארץ ישראל און דארטן איינפירן זייער וועג פון לעבן, זייער וועג פון טראכטן און זייער זייער מהלך המחשבה און זייער זייער קולטור בכלל. איז צווישן די גריכן, צווישן די גריכישע פילאזאפן, איז געווען דעמאלט צוויי עיקר מיינונגען, צוויי עיקר וועגן פון אנקוקן די וועלט און אנקוקן וויאזוי א מענטש דארף זיך פירן. איין שיטה איז געווען אז דער מענטש זאל מאכן א לעבן. מען קוקט נישט אויף קיין מאראל, אויף קיין יושר און אויף וואס א מענטש דארף אויפטון דא אויף די וועלט, נישטא קיין, מען קוקט נישט אויף די נשמה, אויף די צרכי הנשמה, נאר בעיקר אז ס'זאל זיין גוט דא, זיך ענדזשויען און אויסנוצן די הנאות פון די וועלט צום מאקסימום. פון די אנדערע זייט זענען געווען פילאזאפן וואס האבן געהאלטן אז א מענטש דארף אנטלויפן וואס ווייטער פון די וועלט, און ער דארף זיך אינגאנצן איבערגעבן, אינגאנצן ווידמען צו וואס די נפש זאגט אים. וואס די די ריכטיגע זאך צו טון, וואס מען דארף באמת דא טון, און ס'איז געווען פילאזאפן, גרויסע נעמען אין אין די היסטאריע פון פילאזאפיע, גרויסע נעמען וואס האבן געזאגט אזוי, און גרויסע נעמען וואס האבן געזאגט אנדערש. איז קעגן די ביידע עקסטרעמע שיטות וואס זענען תוצאות פון מענטשליכע מחשבות און מענטשליכע חשבונות טרעפן מיר אונז להבדיל אין אנפאנג פון ספר מסילת ישרים א כלל וויאזוי א איד דארף זיין, וויאזוי א איד דארף עס אנקוקן, איז מסילת ישרים הייבט זיך אן אזוי, יסוד החסידות ושורש הוא העבודה התמימה היא, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, אז א מענטש דארף וויסן ביי זיך, ער דארף מברר זיין און כאפן ביי זיך, וואס האט ער דא צו טון אויף די וועלט, וואס האט ער צו טון דא אויף די וועלט, וואס דארף ער דא מתקן זיין, וואס דארף ער בעסער מאכן, וואס איז די ריכטיגע זאך פאר אים דא צו טון? תיכף דערויף איז די מסילת ישרים ממשיך, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינותו, אז א מענטש איז באשאפן געווארן ס'איז זיין תפקיד דא אויף די וועלט איז להתענג על ה' עונג, הנאה צו האבן פון די זיו השכינה. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז א מענטש דארף האבן תענוג און הנאה אויף די וועלט, נאר ער דארף גיין צום ריכטיגן, ער דארף שטרעבן, אנקומען, ארבעטן צו די אמת'דיגע, ענדגילטיגע, צו די אולטימע תענוג פון א די הנאה פון זיו השכינה, וואס איז בעצם נאר א אפגלאנץ, א ווייטע ווייטע בלאסע ווידערקול פון די עכטע תענוג און הנאה וואס איז דא אויף יענע וועלט. א בלא א, א געדאנק א שמעק דערפון קען מען האבן אויכעט אויף די וועלט, און וויאזוי טוט מען עס? אה, אויף דעם איז דא די אידישע וועג, איז דא די וועג וויאזוי זיך פירן ווי א איד, און אויף דעם אופן זאל מען זיך אליין, מען זאל ארבעטן מיט זיך אליין, און מען זאל צילן אנצוקומען אהין, להתענג על השם. אין מסכת אבות טרעפן מיר אונז א מאמר פון אנטיגנוס איש סוכו, אז. אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אז א מענטש זאל נישט דינען דעם אייבערשטן, עבודת השם זאל נישט צוגיין אויף א אופן פון עימיצער וואס וואס טוט עס מיטן חשבון צו באקומען א פרס, נאר ווי עימיצער וואס טוט עס נישט מיטן חשבון פון באקומען א פרס. איז א פשוט פשט קען מען זאגן אז ס'מיינט דינסט דעם אייבערשטן אפילו עטס באקומטס נישט קיין שכר. לאז אויס לאז ארויס די גאנצע זאך די שכר פון די איקוועישן פונעם חשבון. דער רמב"ם מיט רבינו יונה, ביידע זאגן, כ'מיין ס'זעט אויס ווי זיי זאגן די זעלבע זאך אדער ענדליך, אז א מענטש זאל נישט האבן קיין, לאמיר עס אזוי אנרופן א חשבון מיטן אייבערשטן, איך טו דאס און דו גיב מיר צוריק דאס, ס'האמיר א דיל, ניין, אז מ'זאל אז מ'זאל אז מ'זאל דינען דעם אייבערשטן נישט אויפן פארן אויפן טרעק, אויף פארן אויף א אויף א הייוועי פון שכר, די שכר איז דא, די שכר וועט קומען. און מעגסט עס וויסן אויכעט. נאר טוה עס נישט אויף דעם אופן. האב נישט אזא טעכנישע, א טעכנישן קשר כביכול מיטן אייבערשטן. די קשר זאל זיין מער אן אהבה, א עכטע קשר. ס'איז א עכטע קשר פון וואס ס'קומט סייווי ארויס הטבות, ס'קומט סייווי ארויס גוטע זאכן פון דעם פארן מענטש, מיין גוטע זאכן וואס איז אלס נכלל אין שכר. אבער די קשר וואס א מענטש אנטוויקלט מיטן אייבערשטן מיט כביכול זאל נישט זיין אוועקגעשטעלט אויף דעם. איז אין יענע תקופה ווען די גריכישע קולטור האט זיך אנגעהויבן אריינרייסן צווישן אידן, און זעט אויס אז די צוויי שיטות פון די גריכישע פילאזאפן, צי מ'זאל גיין אינגאנצן מיט עולם הזה און נישט קוקן אויף וואס איז ריכטיג און גוט, אדער ביים אנדערן עקסטרעם זיך אפזאגן פון די וועלט און נאר טון וואס איז ריכטיג און וואס איז גוט, און זיך אפהאקן פון פון יעדן שייכות מיט די וועלט, מיט די ערדישע וועלט, איז געקומען דער גדול הדור אנטיגנוס איש סוכו, און ער האט געזאגט אז ניין, נישט דאס איז אמת און נישט יענץ איז ריכטיג, נאר די אמת איז אינמיטן, דער אייבערשטער האט אונז אראפגעשיקט אויף די וועלט אונז געקענט האלטן אויבן, און אונז זעמיר אויבן, ביז חוץ די קליין שטיקל תקופה ווען מ'איז אונטן, ווען מ'איז דא איז מען אויבן. דא דארף מען לעבן ווי אידן אין די וועלט, נישט אוועקלויפן דערפון. איז ע, ס'איז דא שכר, ס'איז דא שכר, נאר די אופן פון דינען דעם אייבערשטן זאל נישט זיין אלס די שכר, און ווען מען די, ווען מען באווייזט צו אנטוויקלען די עכטע קשר, אזוי ווי ס'איז אוועק געשטעלט געווארן אין די תורה, וואס מען דארף טון, אויף וואסערן אופן און מיט וואס פאר א מיטלען, קומט מען אן במילא להתענג על ה', און דאס איז די תכלית, און דאס ווערט טאקע ארויסגעברענגט אין אנפאנג פון מסילת ישרים אין קלארע ווערטער. די צוויי תלמידים פון אנטיגנוס איש סוכו צדוק און בייתוס, זיי האבן נישט געקענט באגרייפן, זיי האבן נישט געקענט פארדייען דעם געדאנק, ווייל ווי געזאגט די גריכישע וועג פון טראכטן האט זיך דעמאלטס געהאט זייער אריינגעריסן צווישן אידן, און זענען געווען, ווי ס'זעט אויס, שוין אזוי פארכאפט מיט דעם, אז זייער וועג פון טראכטן איז געווארן אויסגעפארעמט לויט די גריכישע מהלך המחשבה. ס'איז דא, ס'איז נישט נאר די עצם רעיונות, נאר ס'איז אויך דא א מין מהלך המחשבה, אז די קאפ לויפט, די קאפ, די מח, די געלויף פון די געדאנקען ווערט אויסגעפארעמט אויף א געוויסע וועג, אז מען קען געוויסע זאכן דערהערן, און געוויסע זאכן גייען בכלל נישט אריין אין קאפ, אדער ווען מען טראכט עס באקומט עס א אנדערע צורה, אזוי ווי מען זאגט א דעת תורה, וואס איז א דעת תורה? נישט דווקא עמיצער וואס קען, כ'מיין נישט נאר, עמיצער וואס קען אסאך לערנען, נאר עמיצער וועמענס קאפ איז אויסגעפארמט געווארן צו טראכטן אויפן אופן ווי די תורה טראכט, כאילו די תורה טראכט אויף א געוויסע וועג, ס'איז דא א געוויסע וועג וויאזוי א זאך לויפט דארטן, און ווען עמיצנ'ס קאפ איז אויסגעפארמט געווארן אויף דעם אופן, אויף די הילוך ווי די תורה גייט, טראכט ער מיט א דעת תורה. להבדיל דא איז געווען די פארקערטע, צדוק און בייתוס האבן נישט געטראכט ווי אידן, דאס איז געווען די ווארט, זיי האבן געטראכט ווי גוים. דאס הייסט עס זענען געווען, קען זיין עס זענען געווען גרויסע תלמידי חכמים אפילו, עס זענען געווען תלמידים פונעם גדול הדור, אבער זיי האבן נישט געקענט דערהייבן אזא מין זאך, ס'איז אדער דאס אדער דאס, אדער אדער בויקאטיר איך די וועלט, אדער האב איך הנאה פון די וועלט. די רעיון פון טון די ריכטיגע זאך לשם די ריכטיגע זאך, און מיט דעם אינאיינעם קומט מיט א תענוג און הנאה, ס'איז נישט אריינגעגאנגען אין קאפ, פארוואס? ווייל די גריכן האבן נישט געקענט דערהייבן אזא זאך, די גריכישע וועג וויאזוי די פילאזאפן האט זיך האבן אויסגעבויט זייער טראכטן האט נישט געלאזט קיין פלאץ פאר אזא מין היכי תמצא אפילו, איז ממילא זיי האבן עס נישט געקענט פארדייען האבן זיי האבן זיי אריינגעצווינגען די ווערטער פון זייער גרויסן רבי'ן אין זייער קרומע וועג פון טראכטן, און אזוי שטייט טאקע אין אבות דרבי נתן אז די צדוקים האבן געזאגט אז די פרושים זענען זיך מצער זיי האבן נישט קיין הנאה פון די וועלט און אויף יענע וועלט האבן זיי אויך גארנישט. אבער דאס איז ממש די היפך פון וואס אנטיגנוס האט געזאגט. אז ער דאס איז דאס וואס זיי האבן געזאגט די צדוקים, דאס איז געווען איינע פון די גריכישע וועגן פון טראכטן. אנטיגנוס האט געזאגט אז דאס איז נישט אמת, נאר ס'איז יא דא תענוג, און נאך אויף די וועלט, נישט נאר אויף יענער וועלט, נאר אויך אויף די וועלט, נאר די מהלך דארף זיין אזוי, אויף דעם אופן. דאס איז די אידישע וועג, דאס איז די אידישע צוגאנג. יא, די אידישע צוגאנג איז אויכעט גמילות חסדים, און די אידישע צוגאנג אין גמילות חסדים איז נישט נאר אז מ'העלפט יענעם ברחניות, נאר אפילו בגשמיות, מען לעבט אויף דער וועלט און מען איז עוסק אין עניני עולם הזה, נאר ריכטיג, מען איז עס דורך דעם איז איז מען עס מתקן. ס'איז א גמילות חסדים אויף דער וועלט, ווי דער רמב"ם זאגט טאקע, די העכסטע דרגה אין גמילות חסדים איז יענעם העלפן זיך אוועקשטעלן אויף די פיס ער זאל קענען זיך אליינס אויסהאלטן, און EPI נעטווארקינג איז א דוגמא, א קלאסישע דוגמא, א מוסטער פון אזא ביזנעס. קערפערשאפט, ארגאניזאציע, וויאזוי מען זאל עס באצייכענען, ס'פונקשענט ווי א ביזנעס, אבער די סערוויסעס וואס זיי שטעלן צו זענען אומזיסט, ס'איז גמ"ח סטייל, די ציל איז צו העלפן אנדערע אידן, און EPI נעטווארקינג איז געווידמעט צו העלפן אידן אריינגיין אין ביזנעס, בעסער מצליח זיין אין ביזנעס, מיט אלע כלים וואס פעלן זיך פאר דעם אויס, דאס הייסט מענטארינג, זיך אוועקזעצן מיט א עקספערט, ס'דא עקספערטן וואס זענען. געמאכט פאר דעם, זיי לערנען זיך דאס צו העלפן א מענטש אויספיגערן זיינע כוחות, זיינע כלים, זיין תכונת הנפש, אין וועלכע אינדעסטרי, אין וועלכע ליין, וועלכע סארט מקצוע איז ער די מערסטע צוגעפאסט און האט די העכסטע טשענסעס מצליח צו זיין, EPI נעטווארקינג העלפט טרעפן דזשאבס, שטעלט צו קורסעס און אפילו אויכעט הלוואות, אינטערעסט פרי לאונס, אויף גרינגע תנאים, אז אידן וואס ווילן עקספענדן אדער אריינגיין אין ביזנעס זאלן קענען בעסער און גרינגער מצליח זיין.